מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשה איז פרשת תרומה, שיחה ג', די דריטע שיחה אין פרשת תרומה אין חלק כ א, אין ליקוטי שיחות איז דאס עמוד הונדערט פֿיר און זעכציק, א געוואלדיגע געשמאקע שיחה ווי דער רבי מחדש זיין דא וועגן דעם ענין פון די גביעים היינטיגע פרשה וואס מ'לערנט אין תרומה וועגן די מנורה אין די מנורה איז געווען די גביעים דער רבי וועט מחדש זיין לויט די שיטה פונעם רמבם וואס איז געווען מיט ווי איז געווען מיט די גביעים און אויכעט דעם לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אין עבודת השם מקרב זיין אידן מיט אלע זאכן און אויכעט צו דערצו איז צום סוף שיחה דער רבי אויכעט זאגן דעם ווי מ'זעט אין דעם רמבם וועגן דעם עניין ווי די קני המנורה זענען געווען לויט רמב ם און לויט רש י, און אויכעט די הוראה וואס דער רבי גיבט ארויס דא א געוואלדיגע הוראה וואס מען זאל זיך אפלערנען פון דעם פון דעם ענין ווי די קני המנורה זענען געווען לויט רש י און לויט דעם רמב ם. אות א'. וועגן דעם ציור פון די גביעים פון דער מנורה זאגן חזל, ווי איז געווען דער ציור פון די גביעים, זאגט די גמרא אין מנחות, למה הן דומין, צו וואס האבן זיי, ווי האבן זיי אויסגעקוקט, כמין כוסות אלכסנדריים, אזוי ווי כוסות וואס זיי, וואס זיי געפינען זיך, וואס מען נוצט דאס אין אלכסנדרי'. איז דער רמב ם מפרש בפירוש המשניות שלו, אין פירוש המשניות אויף מנחות, איז דער רמב ם מפרש אז דאס מיינט, וואס מיינט כוסות אלכסנדריים, אז דאס מיינט א כוס וואס שוליים שלו צרים דער אונטן פון דעם פון די פון דעם פון דעם גלאז פון דעם גביע איז שמאל דער דעק דער רבי זאגט אויף אידיש דער דעק איז שמאל און אזוי פסק'נט דער רמב ם להלכה אין ספר היד אין הלכות בית הבחירה פרק ג' הלכה ט' הגביעים דומין לשון פונעם רמב ם הגביעים דומין לכוסות אלכסנדרי זיי קוקן אויס ווי כוסות אלכסנדריה, שפיהן רחב ושוליהן קצר, דער אויבן פון דעם בעכער איז ברייט און דער אונטן ס'ווערט שמעלער און שמעלער ביז אונטן איז דאס שמאל. געפינט מען אין דעם א דבר תמוה, זעט מען וואס דער רמב ם זאגט וואס איז געווען מיט די גביעים, און דער רבי זאגט אז מען געפינט א דבר תמוה אין דעם, ס'איז פארהאן דער ציור פון דער מנורה וואס דער רמב ם האט מצייר געווען בגוף כתב יד קדשו, וואו איז דאס? אין פירוש המשניות פון דעם רמב ם, דער צילום איז דא אין ליקוטי שיחות אין דעם זעלבן שיחה אין כ א, אין עמוד הונדערט צוויי און זיבעציק, פאר די וואס האבן נישט קיין ליקוטי שיחות, זעהן מיר דאס איז דער ציור וואס דער רמב ם האט אליין מצייר געווען, מען קען זעהן ווי די גביעים קוקן אויס, און שפעטער וועט מען נאכאמאל עס ברענגען ווען מען וועט רעדן וועגן די קני המנורה די זעקס קנים וואס זענען ארויס געגאנגען פון די מנורה. זאגט דער רבי, עס איז געוויס פארהאן דער ציור פון דער מנורה וואס דער רמב ם האט מצייר געווען בגוף כתב יד קדשו בפירוש המשניות שלו, און דארט איז ער מצייר די גביעים אין א פארקערטן אופן, דעם ברייטן חלק הגביע, פיהן, דער אויבן פון דעם בעכער צום אונטן פון דער מנורה, און דעם שמאלן טייל שוליהם איז אויבן, דאס הייסט, א ציור פון א איבערגעקערטן כוס של אלכסנדרי'. מ'עט א קוק טאן נאכאמאל, עט מען זען, דאס איז די מנורה ווי זי איז, און מען זעט אז די די גביעים, די אלע גביעים גייען, דער אונטן איז ברייט און אויבן איז שמאל, הייסט עס אז די בעכער איז געווען פארקערט. ווי דער רבי זאגט דעם לשון, א איבערגעקערטן כוס של אלכסנדריה, נישט ווי א כוס אלכסנדריה וואס ער גייט אזוי און אויבן איז ברייט און ער ווערט שמאלער, נאר ס'ווען פארקערט, ס'ווען מיטן קאפ אראפ. און אף על פי אז דער רמב ם אליין באווארנט, דער רמב ם אליין באווארנט אין פירוש המשניות, אז מיט דעם ציור וויל ער נאר באווייזן כללותה היאך היתה, דער רמב ם אליין זאגט אז ער וויל נאר באווייזן די כללות פון די מנורה ווי ס'האט אויסגעקוקט, מיט דער מיט דער לשון פון רמבם ידיעת מנין הגביעים ומקומותם וכו' איך וויל דיר ווייזן צו זען קענען ציילן עס נעמען די בילד פונעם רמבם קענסטו ציילן וויפיל גביעים איז דא און וואו די פלעצער איז דאך דא גייט ווי מען גיט א קוק זעט מען אז ס'דא ס'דא גביעים דערנאך איז דא כפתורים דא איז דא א כפתור און דא איז דא גביע און דא מ'קען ציילן און זען וויפיל גביעים ס'איז דא מנין הגביעים ומקומותם אבער נישט שתדע ממנו תבנית הגביע בדקדוק, דער רמב ם אליין זאגט אז ער האט נישט געמאכט דעם בילד וואס איז פון די מנורה, אז זאלסט וויסן דער לשון פון רמב ם שתדע ממנו תבנית הגביע בדקדוק איז לכאורה, לכאורה דארף מען דאך פארשטיין וואס טוט זיך דא, דער רמב ם האט געמאכט די כוסות פארקערט, און ער אליין זאגט אז וואס, אז כללותה נאר כללותה היאך היתה, איז וואס טוט זיך דא, וואס האט דער רמב ם געמיינט מיט דעם מאכן די גביעים פארקערט? וואס דערפאר איז ער מצייר, דער רמבם זאגט דאך אליין אז נישט כללותה היאך היתה אבער נישט שתדע ממנו תבנית, דערפאר האט דער רמבם מצייר געווען די גביעים אין א תבנית משולש, ס'קוקט אויס ווי א משולש'דיגע זאך, ס'גייט אונטן איז ברייט און אויבן איז ממש מיט א שפיץ ביזן ביזן סוף. נישט אין אויבן איז אז אונטן איז אביסעלע שמעלער די בעכער איז אויבן ברייט דערנאך ווערט ער שמעלער שמעלער שמעלער אבער נישט אינגאנצן מיט א שפיץ אף על פי אז א כוס אלכסנדרי ס'איז נישט ווי א משולש ממש א כוס אלכסנדרי איז נישט ווי א משולש קען נישט זיין ווי ס'איז א משולש ווי ס'איז פארשטאנדיג בפשטות אז די שוליים פון א כוס מאכט מען נישט שפיציג ווער מאכט ווער מאכט א כוס זאל זיין אונטן שפיציג אינגאנצן ס'זאל זיך נישט קענען אוועקשטעלן אויפן טיש ווייל דעמאלט קען מען דאס קען מען דעם כוס נישט אוועקשטעלן עס קען נישט זיין אז דא אז דאס דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אכט ראה פסחים ולא היו לבזיכים שוליים כו' באוואוסט די בזיכים וואס מען פלעגט נעמען דעם די בלוט און שפריצן אויפן מזבח אדער שפריצן אויפן פרוכת אדער אין קודש הקדשים די אלע זאכן וואס איז געווען מיטן שפריצן די בלוט בזיכים האבן נישט געהאט קיין שוליים פארוואס ווייל מ'זאל עס נישט קענען אוועקשטעלן אויפן דר'ערד, דערווייל וועט ווערן די בלוט טריקן, און מ'דארף עס האלטן, מ'דארף איבערגעבן איין כהן מוז עס איבערגעבן דעם צווייטן ביז ער קומט אן און ער שפריצט דאס, איז אויך די זעלבע זאך, אז רעדסט וועגן א כוס, רעדסט וועגן א גביע, וואסערע סארט גביע האט עס מיט א שפיץ פון אונטן? זיי זענען נאר צרים, ס'איז אביסעלע שמעלער, שמאל, ובפרט לגבי די ברייט פון פיהם, איז, זעהן מיר דא טאקע אז דער רמב ם האט אין דעם אויך אין דעם טאקע נישט מקפיד געווען, ער האט געמאכט אונטן אז ס'איז אינגאנצן ווי א שפיץ אינגאנצן אונטן, א משולש, אויבן איז ברייט און אונטן איז אינגאנצן שמאל איז דאס אבער נישט קיין טעם דאס וואס דער רמב ם האט געמאכט אז אונטן איז מיט א איז מיט א איז אינגאנצן מיט א שפיץ און ס'איז נישטא אביסל וואס מען קען עס אוועקשטעלן דעם בעכער איז דאס אבער נישט קיין טעם צו מצייר זיין פארקערט דאס גיט נישט קיין טעם מ'זאל עס מצייר זיין פארקערט שוליים למעלה און דעם אויבן למטה ווי מ'האט געזען פריער די בילד אז די בעכערס וואס ס'שטייט אלכסנדרים האט דער רמב ם אויסגעמאכט אז דער אויבן פון דעם בעכער איז אונטן און דער אונטן פון דעם בעכער איז אויבן. זע נאך איינמאל, עטס זען וואס דאס איז. דאס איז די מנורה, און דא איז די בעכערס, איז דער דא וואו די וויין אדער די וואסער דארף ארויסקומען איז אונטן, און דער וואו מ'שטעלט עס אוועק אויף דעם איז אויבן. זאגט דער רבי אז ס'איז נישט קיין טעם, אז דער רמב ם זאל עס מאכן פארקערט, בפרט אז דער רמב ם איז געווען א דייקן בכל ענין ובכל פרט, דער רמב ם איז געווען זייער א מדויק'דיגער מענטש, און אויכעט געווען אין יעדן ענין און יעדן פרט איז ער געווען זייער מדויק, לייגט זיך כלל נישט צו זאגן אז דער רמב ם זאל מצייר זיין די גביעים באופן הפוך. און וואו? ביי יעדן גביע, אלע גביעים האט ער געמאכט פארקערט, צוויי און צוואנציג מאל האט ער געמאכט פארקערט די גביעים, קען נישט זיין, די רמבם איז דאך א מדייק אין יעדן זאך, ליגט דא עפעס באהאלטן וואס די רמבם האט עס געמאכט אויף א אופן אז ס'גייט דער בעכער איז פארקערט אות ב', לכן נראה. לכן נראה, לומר כפשטות הדבר, אז דער רמב ם האט מצייר געווען די גביעים באופן זה, ווייל לדעתו איז געווען זייער קביעות במנורה, די קביעות במנורה איז געווען אזוי, אדער מצד הקבלה, פון מלמד צו מלמד, דער רמב ם האט באקומען פון זיין מלמד און זיין מלמד פון זיין מלמד, מדור לדור, ווי דער רמב ם, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה עלף, על דרך מה שכתב בהקדמת פירוש המשניות, שרייבט ער דארטן, דאין שייך ספק מהו פרי עץ הדר, פארוואס? כיוון שנלקח בכל שנה, איז אין, א טאטע גיבט איבער די קינדער, א מלמד גיבט איבער די תלמידים, וואס א אתרוג איז, אזוי איז דא אויך די זעלבע זאך, קביעת המנורה ווייל אדער ער האט קבלה מדור לדור, אדער ווייל אזוי האט ער געפונען אין א מדרש חזל, שלא הגיע לידינו. ס'קען זיין אז דער רמב ם האט געפונען ערגעץ א מדרש וואו דארטן שטייט אז די גביעים זענען געווען מיטן קאפ אראפ, על דרך ווי מען געפינט בכמה מקומות אין רמב ם. ס'איז א מדרש חזל וואס מיר האבן וואס איז נישט אנגעקומען, מיר האבן עס נישט. ווען מיר געפינען אין כמה מקומות אין רמב ם, און נישט נאר אין רמב ם נאר אין אנדערע ראשונים אויכעט, עניינים וואס זייער מקור איז א מדרש וכיוצא בזה שלא הגיע לידינו. במילא מוז מען זאגן אז דאס וואס דער רמב ם האט עס געמאכט צוויי און צוואַנציק מאל אזוי, מוז זיין אז ס'איז געווען בכוונה תחילה, דארף מען פארשטיין וואס ליגט דא אריינגעלייגט אין דעם. און ער ברענגט עס נישט בספר היד. מ'האט פריערט גערעדט וואו איז דאס? אין פירוש המשניות אויף מנחות ברענגט דער רמב ם די בילד, מה שאין כן ווען ער רעדט אין הלכות בית הבחירה, ווען ער רעדט אין דעם, ווען ער רעדט אין בית המקדש אין פרק ג' ברענגט ער נישט, ברענגט ער נישט די, דעם ציור פון די מנורה. איז מען קוקט אן אין הערה עלף מיט א שטרויכעלע, זייער א אינטערעסאנטע זאך דא, דער רבי האט געזאגט די שיחה און מען האט עס געדרוקט, מען האט עס געדרוקט אז דער רבי גייט מסביר זיין אז אפילו אז ער ברענגט עס נישט אין ספר יד החזקה, וועט דער רבי געבן דריי סיבות פארוואס ער האט עס נישט געברענגט אין ספר יד החזקה, אבער וויבאלד אז ער ברענגט עס אין פירוש המשניות און ער האט געמאכט צוויי און צוואַנציק מאל אזוי, מוז זיין אז דאס איז געווען בכוונה תחילה. איז די גאנצע דריי ראיות וואס דער רבי ברענגט אז ס'מוז זיין אז אפילו ער ברענגט עס נישט דארט איז לויט הערה עלף מיט א שטרויכעלע וואס הערה לאחר זמן קומט אויס אז דער גאנצער שטיקל וואס מען גייט עס ליינען פון דא ביז אות ג' איז יגדיל תורה ויאדיר ווייל מען דארף לכאורה איז דאס שוין דארף מען עס נישט האבן קומט דאך שוין פון דעם פון די הערה עלף גייט ארויס דאס אינגאנצן אנדערש וואס זעען מיר אין הערה עלף הערה לאחר זמן נאכאמאל מ'וועט אנהייבן ווי דער רבי הייבט אן דא, און ער ברענגט עס נישט בספר היד. זאגט דער רבי אין הערה עלף, שוב נתפרסם כתב יד דספר היד. עס איז ארויסגעקומען שפעטער נאך ווי די שיחה איז געווען געדרוקט, איז ארויסגעקומען א כתב יד פון ספר היד. ושם, בהלכות בית הבחירה פרק ג', סוף הלכה י', איתא, שטייט דארטן קלאר, וזו היא צורתה, ויש ציור המנורה כמו בפירוש המשניות, זעט מען אז אין יד החזקה איז אויך דא די גאנצע מעשה, וגם שם הגביעים מצוירים, פיהם למטה ושוליהם למעלה, דער גביע איז מיטן מיטן עפענונג פון אויבן מיטן קאפ אראפ, און דער אונטן איז אויבן כציור המנורה שבגוף כתב יד קודש הרמב ם, און די זעלבע זאך אויכעט וועט מען לערנען ווייטער אין די שיחה ווי דערמאנט פריער אז דער רבי וועט רעדן וועגן די קנים, וכן הקנים עולים באלכסון, נאר צו ווייזן נאכאמאל נאכאמאל די בילד, מען זעט אז די קנים פון דעם רמב ם גייען ארויף באלכסון, ס'איז נישט קיילעכיג נאר ס'גייט באלכסון. ווי מיר לערנען שפעטער אין דעם צווייטן חלק פון די שיחה. אקעי, יעצט וועלן מיר לערנען אבער וואס דער רבי האט געשריבן לכתחילה געזאגט ביים פארברענגען, און דער רבי האט עס געשריבן אז לכאורה אויב עס איז נישט אין ספר היד איז דאך נישט קיין ראיה, ווייל אין ספר היד איז דאך הלכה, דאך יד החזקה, פירוש המשנה איז נאר א פירוש, איז אפשר דאס נישט? זאגט דער רבי ניין, און ער ברענגט עס נישט בספר היד, און ווייסטו פארוואס? פונקט ווי ער ברענגט נישט בספרו די ציורים שבפירוש המשניות שלו, אנדערע ציורים וואס איז דא אין פירוש המשניות ברענגט ער נישט אין ספר היד. אף על פי וואס במילא זענען אויך נישט דא בספרו פרט כמה פרטים וועלכע מען זעט אין ציור אין דעם אין דעם אין דעם ספר פון יד החזקה איז נישט דא די אלע פרטים וואס מען זעט אין דעם ציור וואס איז די סיבה? לכאורה איז דאך עס קען דאך זיין אז עס איז א סתירה זאגט דער רבי ניין ווייל ער ברענגט נישט בספרו ברענגט ער נישט קיין אנדערע ציורים אויכעט נישט יש לומר פארוואס טאקע ברענגט ער עס נישט לכאורה די בילד מאכט דאך קלאר מען זאל וויסן פונקט וואס דאס איז יש לומר כמה טעמים בזה דער רבי וועט זאגן דריי טעמים ומהם א' מלכתחילה איז ציורים דאס ציורים נישט געווען אין זיין תוכנית פון ספרו משנה תורה ווען דער רמב ם איז געגאנגען שרייבן זיין יד החזקה משנה תורה איז אין זיין פלאן איז נישט געווען צו אריינלייגן ציורים דארט אין פירוש המשניות איז יא און אין ספר היד אין הלכה נישט ב' על פי הידוע ס'דא ספר יד מלאכי וואס ער ברענגט אראפ די כללי הרמב ם, איז על פי הידוע אויף וויפיל דער רמב ם איז ממעט בתכלית ברענגען בספרו זאכן וועלכע זענען נישט מפורש בשס וכיוצא בזה. אין פירוש המשניות קען ער ברענגען אזעלכע זאכן, בשעת אבער ס'קומט אין ספר יד החזקה איז דער רמב ם געווען זייער ממעט בתכלית צו ברענגען זאכן וואס איז נישט מפורש אין שס וכיוצא בזה. וועגן דעם ציור פון די פון די גביעים איז נישטא אין שס וכיוצא בזה, דערפאר האט ער עס נישט געברענגט. ג די דריטע סיבה פארוואס האט ער עס נישט געברענגט, כמה מהפרטים האלה זענען לדעתו נישט לעיכובא כלל. לכאורה ווי דער רבי האט געזאגט די שיחה ווען מען האט נאכנישט געוואוסט אז דער רמב ם האט עס יא אריינגעשטעלט, זאגט דער רבי אז ס'דא אזעלכע פרטים וואס ווען ער לייגט אריין דעם דעם בילד אין יד החזקה וואלט מען געמיינט אז ס'לעיכובא, עס קען גאר זיין אז ס'דא זאכן וואס איז נישט לעיכובא, אפילו ווען ס'איז נישט אזוי פונקט ווי ס'איז אין דעם ציור, איז דאס אויכעט כשר, איז דערפאר איז לויט צוליב די דריי טעמים האט ער עס נישט אריינגעשטעלט אין יד החזקה, ועוד טעמים, דער רבי האט געברענגט דריי און דער רבי זאגט ס'איז דא נאך טעמים, ויש להאריך בכל זה וביותר, מ'קען נאך מאריך זיין אין דעם און זאגן אז אפילו ער האט עס נישט געשריבן אין יד החזקה איז דאס קבוע אז ער האט געמאכט אזוי אין ספר אין פירוש המשניות און אין מנחות האט ער געמאכט אזוי מוז מען זאגן אז דער רמב"ם האט עס געמאכט בדווקא און צוויי און צוואַנציק מאל האט ער געמאכט די כוסות פונ'ם קאפ אראפ מיט א סיבה ואין כאן מקומו צו זוכן נאך. ביז דא איז דער חלק וואס מ'זאגט אז די הערה עלף מיט א שטרויכעלע, לכאורה נעמט עס אראפ אז מ'דארף נישט אנקומען צו דעם, ווייל איך זע דארטן אז ס'איז יא דא אין ספר יד החזקה, דארף איך נישט האבן, איז אז ס'איז דא אין יד החזקה איז דאך זיכער אז ס'איז א הלכה אזוי און פארטיג. זאגט דער רבי, אות ג', הנ"ל, דאס וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט, פארענטפערט און איז מבאר דעם רמב"ם, ס'פארענטפערט און איז מבאר דעם רמב"ם וואס ער האט געטון אז ער האט געשריבן די צוויי און צוואַנציק מאל איז געווען זיכער ווייל אזוי זעט מען עס סיי אין פירוש המשניות און סיי זעט מען עס אין דעם אין דעם יד החזקה פארענטפערט אז דאס האט דער רמב"ם געמיינט און אזוי האט ער עס געמאכט עס בלייבט אבער די שאלה עס בלייבט אבער איין שאלה דא הלמאי זענען די גביעים פון דער מנורה געווען איבערגעקערט מיטן אויבן אראפ פארוואס איז טאקע געווען די גביעים אויף אזא סארט אופן אז זענען געווען די בעכערס מיטן קאפ אראפ ווי מען האט געזען פריערט אין די בילד פון די מנורה ובפרט אז מען געפינט אז די קרשי המשכן האבן געדארפט זיין עומדים דרך גדילתן א געוואלדיגע קשיא וואס דער רמב"ם דא געטון דער חידוש וואס דער רבי וועט מחדש זיין פארוואס מען דארף עס האבן איז נפלא ביותר און די קשיא ווערט נאך שטארקער מיט דעם ס'פרעגט די שאלה פארוואס וואס וואס מאכט מען בעכערס פארקערט דארף זיין גביעים א גביע דארף שטיין דארף זיין ווי ער שטייט רבי ווי ווערט די קשיא נאך שטארקער בפרט אז מען געפינט אז די קרשי המשכן האבן געדארפט זיין עומדים דרך גדילתן די גמרא אין סוכה זאגט אז די קרשי המשכן האבן געדארפט זיין עומדים דרך גדילתן צוויי זאכן איז דא דא ערשטנס האט מען נישט געלייגט די קרשים געלייגט איינע אויף די אנדערע ביז ס'איז געווארן א וואנט פון דעם משכן צווייטע זאך איז אז מ'האט עס געדארפט אט איז לייגן האט מען נישט מ'האט עס געדארפט אויפשטעלן איך ווייס ווי אזוי מ'האט עס געדארפט אויפשטעלן אז דער בוים וואזוי ער וואקסט אזוי דארף ער שטיין דער אונטן זאל זיין אונטן און דער אויבן זאל זיין אויבן נישט פארקערט זעט דאך אז דארף זיין גלייך נישט פארקערט עומדים דרך גדילתן דווקא ווי שטייט דער לשון דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון פון רש"י יא, התחתון למטה והעליון למעלה, רש"י אין גמרא סוכה זאגט דרך גדי לאסון, וואס מיינט די גמרא זאגט דרך גדי לאסון? אז דארף זיין דער אונטן דארף זיין אונטן און דער אויבן דארף זיין אויבן, און דערפון לערנט מען אפ, נישט נאר דאס, נאר דאס איז א לימוד פון די קרשי המשכן לערנט מען אפ אויף אלע אנדערע זאכן, מען לערנט אפ א כלל אז כל המצוות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן. מיר וועלן זען שפעטער אין מער פרטים וועגן די מינים פון א לולב, אז מען האלט נישט דעם לולב פארקערט, מען האלט דעם לולב ווי ער וואקסט, דער אונטן איז אונטן און דער אויבן איז אויבן, און אזוי איז די אלע אנדערע מינים ווי מ'וועט לערנען שפעטער. איז פון דעם לערנט מען אפ א כלל אז כל המצוות כולן איז אדם יוצא בהן, אין אדם יוצא בהן, מען קען נישט יוצא זיין, אלא דרך גדילתן. ווערט דאך די שאלה נאך שטארקער, פארוואס זאלן די גביעים זיין היפך פון דרך גדילותן? ווי איז א גביה? א גביה, מען שטעלט אוועק אויפן טיש, יעדער אינגל פרעג אים ער זאל מצער זיין, ער זאל ווייזן א גביה, וואס איז א גביה? א גביה האט א אונטן און ס'האט א אויבן, און ס'קען זיין אז אונטן איז טאקע שמאלער, אבער ס'איז געמאכט געווארן ס'זאל קענען אוועקשטעלן אויפן טיש, נישט מיטן קאפ אראפ. יש לומר, אז דאס וועט זיין מובן לויט דעם וואס מען געפינט בנוגע דער כללות ענין המנורה, אן ענין וועלכער איז מעין ודוגמתו. מיר וועלן צוגיין אויסגעפינען א זאך וועגן די מנורה בכלל, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק די גביעים אויכעט, וועלן פארשטיין פארוואס דער רמב"ם האט געמאכט פארקערט. געוואלדיגער חידוש! וועגן דעם אור המנורה, וועגן די אור המנורה, וועגן דעם וואס די מנורה האט געהאט די זיבן ליכט, זאגן חזל, די גמרא זאגט אין מנחות, לא, אז דער אייבישטער זאגט, לא לאורה אני צריך, כ'הייס דיר מאכן א מנורה, לכאורה איך דארף האבן די ליכט צו זיין ליכטיג דארט, זאגט דער אייבישטער, ניין, לא לאורה אני צריך, וואס דארף איך עס האבן? עדות היא לכל באי עולם, שהשכינה שורה בישראל, דאס איז א עדות פאר די גאנצע וועלט, פאר אלעמען, אז וואס, אז די שכינה איז שורה בישראל, ווי איז דאס די עדות? די עדות איז אז מ'האט אריינגעלייגט אין אלע זיבן גלעזער האט מען אריינגעלייגט די זעלבע מאס פון אויל, מ'האט אריינגעלייגט א חצי לוג, חצי לוג איז געווען גוט אויף די לענגסטע נעכט פון טבת, דאס הייסט אז אהרן הכהן און דערנאך די שפעטערדיגע כהנים האבן עס אנגעצונדן פאר נאכט, און ס'האט געברענט ביז אינדערפרי, איז אין די אין די אין די און ווען ס'איז געווען די קליינע נעכט. אין זומער ווען ס'ווערט שפעט ביינאכט האט עס געברענט אביסל אויף מארגן אינדערפרי אויכעט ווען ס'געקומען די ווינטערדיגע נעכט פון טבת איז עס געווען פונקט פון ווען מ'האט עס אנגעצונדן ביז אינדערפרי איז געווען איין נר נר המערבי וואס מ'האט אריינגעלייגט אין דעם די זעלבע מאס אויל און האט געברענט די גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה האט געברענט ביז מארגן פארנאכט און מ'האט געדארפט פארלעשן און אים אנצינדן נאכאמאל און אויסרייניגן און אריינלייגן נאך נאך אויל און האט געברענט פֿיר און צוואַנציק שעה איז דאס א עדות לכל באי עולם אבער דער אייבישטער דארף נישט אנקומען צו די ליכט, ס'איז נישט די ליכט איז נישט פאר איהם, די ליכט איז פאר די וועלט, א עדות פאר די וועלט. דער אור המנורה איז נישט געווען כדי צו באלייכטן דעם ארט וואו מען האט זי געשטעלט אין משכן און אין מקדש, ואדרבה, דארט זאגט דער אייבישטער אינו צריך לאורה, נאר עס איז געווען אן עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. און וואס איז דאס געווען? נישט פאר'ן פלאץ, און נישט ווייל מען דארף האבן די ליכט, וואס איז דאס געווען? ליכט זאל ארויסגיין און באי עולם זאלן זען אז די שכינה איז שורה בישראל און דער אייבישטער מאכט אז דער נר ברענט מיט א אויף א נס יעדן טאג יעדן טאג ברענט ער פֿיר און צוואַנציק שעה אנשטאט די אנדערע ברענען נאר א גאנצע נאכט און ס'דא די זעלבע מאס אויל אין דעם זעהן מיר עפעס ביי די מנורה וואס איז דער תפקיד פון די מנורה נישט אויף ליכט אין בית המקדש נישט אויף ליכט אין משכן ס'זאל זיין א עדות פאר די וועלט ומהאי טעמא ומהאי טעמא האט מען געמאכט די חלונות פון בית המקדש אין אן אופן היפך פון חלונות סתם? די חלונות וואס איז געווען אמאליגע צייטן האט מען געמאכט, איז געווען א וועג וויאזוי מען האט געמאכט, זאגן בקיצור אז דערנאך וועט מען לערנען אינעווייניג אין רבי'נס לשון, דער רבי טייטשט עס אויס זייער געשמאק, אז ס'איז דא א, מען מאכט א חלון אין א שטוב, און מען וויל אז די זון זאל אריינקומען אין שטוב ס'זאל זיין ליכטיג, מאכט מען עס אויף אזא סארט אופן אז אינדרויסן איז שמאל,

דאַרף מען זען אינעװײניק, ומהאי טעמא האָט מען געמאַכט די חלונות פֿון בית-המקדש אין אַן אופֿן היפך פֿון חלונות סתם. װי זענען זײ געװען? שטײט אַ פּסוק קלאָר אין אין מלכים א', שקופֿים אטומים. שקופֿים מבחוץ, ואטומים מבפֿנים. אינעװײניק איז געװען שמאָל און אין דרױסן איז געװען ברײט. פּונקט פֿאַרקערט, װי מע דאַרף מאַכן, אַז די ליכט זאָל זיך צעשפּרײטן אינעװײניק אין שטוב. װאָס יעמאָלט דאַרף עס זײַן אױף אַזאַ סאָרט אופֿן, אַז אין דרױסן איז שמאָל, און ס'קומט אַרײַן און ס'צעשפּרײט זיך. ברייטער אין דרויסן און שמאלער אינעווייניג, קלאר די רבי זאגט דאס ווי מפרשים, די רבי ברענגט אראפ רש"י אין מנחות, זענען דאס מבאר, וואס זאגן זיי? די רבי וועט עס זאגן ערשט קלארע ווערטער אין אידיש וואס דאס איז, א פענסטער ווערט געבויט אזוי אז די פענסטער עפענונג איז אינעווייניג ברייטער ווי אינדרויסן, אינעווייניג איז ברייטער, פארוואס איז דאס? כדי די ליכטיגקייט פון דרויסן זאל זיך מתפשט זיין אויך אין די צדדים. אז איך מאך אינדרויסן ברייט און אינעווייניג וועט זיין שמאל, וועט די ליכט אריינגיין נאר אויף דעם קליין פלאץ, אז איך מאך עס, אז איך מאך עס אזוי, קומט אריין די ליכט און ס'ווערט צושפרייט אויפן גאנצן שטוב. כדי די ליכטיגקייט פון דרויסן זאל זיך מתפשט זיין אויך אין די צדדים פונעם חדר. אבער די חלונות פון בית המקדש זענען געווען פארקערט, קצר מבפנים, ומרחיב והולך לצד חוץ, אינעווייניג איז דאס געווען שמאל, און ארויסגייענדיג אויפן גאס איז דאס געווארן ברייטער, פארוואס איז דאס? כדי שתהא אורה יוצא מהיכל שתאיר לעולם, רש"י זאגט עס אין מנחות, פארוואס האט מען עס געמאכט אויף אזא סארט אופן, די ליכט זאל ארויסגיין און לייכטן דארטן, זעהן מיר אז דער אייבישטער זאגט לא לאורה אני צריך, נאר עדות היא לכל באי עולם, צו דערצו קומט נאך צו די חלונות אויכעט, אז די ליכט זאל ארויסגיין, און נישט ווייל איך דארף עס האבן אינעווייניג. איך דארף נישט האבן קיין ליכט פון אינדרויסן זאל אריין קומען אויכעט, ווייל דער תפקיד פון אור המנורה איז עדות הוא לכל באי עולם כו', סיי אין דעם ענין וואס מען ווייסט אז דער נר המערבי ברענט פֿיר און צוואַנציק שעה מיט די זעלבע מאס שמן וואס די אנדערע האבן און זיי ברענען נאר צוועלף שעה, און אויך דער עדות איז אז די ליכט זאל ארויסגיין אינדרויסן און נישט אויף אינעווייניג. יעצט וועט מען קענען פארשטיין, לויט דעם, וועט מען קומען צו די גביעים, די גביעים איז דאך אויך אין די מנורה, איז לכאורה די גביעים, דער רבי מחדש זיין, דארף האבן דעם זעלבן חידוש ווי די מנורה, און דאס וועט אונז געבן צו פארשטיין דער חידוש נפלא פארוואס די גביעים זענען פארקערט ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין. על דרך זה קען מען מבאר זיין, אות ד', על דרך זה קען מען מבאר זיין בנוגע די גביעים. דער בחיי, דער רבינו בחיי, אין אונזער פרשה, איז מבאר דעם רמז אין די גביעים פון דער מנורה. ער גיט א רמז אויף דעם, וואס איז די גביע, פארוואס האט מען געדארפט האבן גביעים בכלל, זאגט דער רבינו בחיי א רמז, א גביע איז א כלי שיש בו בית קיבל והוא משקה ומרווה, וואס איז א גביע? א גביע איז א כלי וואס ער האט א בית קיבל, קענסט אריינלייגן אין דעם וויין, וואסער אדער אלע סארטן אנדערע זאכן, און ער גיט די מענטשן צו טרינקען, און ער מרווה, ער נעמט אוועק פון אים די דורשט וואס ער האט געהאט ביז ערשט, ער האט געטרונקען ווערט ער אויסדורשטיג. און דאס איז א רמז, זאגט דער רבינו בחיי, פארוואס האט מען געמאכט דעם מנורה פון דעם, ווייל דאס גיט אונז א רמז, וואס איז דער רמז? אויף די גלגלים שהם מקבלים כוחות העליונים ומשפיעים כח בעולם השפל, דאס ווייזט אונז אז די אז ס'דא די גביעים ווייזן אונז אז ס'דא גלגלים, וויפיל גלגלים זענען דא? ס'איז דא זיבן גלגלים, איז דא אויכעט זיבן, ס'איז דא זיבן גל, ס'איז דא זיבן גלגלים, וואס זיי זענען כוחות עליונים וואס זענען משפיע כח בעולם השפל. זעלבע זאך זאגט ער, ווייזט אונז די גביעים אז ס'איז א ענין וואס איז משפיע, וואס דארט גאר שיין די מידת ההשפעה, דער רבינו בחיי זאגט זייער קלאר אז די גלגלים זענען מקבל כוחות פונעם אייבערשטן און משפיעים כוח בעולם די הדגשה דא איז דער משפיע אז זיי גיבן איבער ווי ער זאגט קלאר משפיע השפעה מעליון להשפל און ווי דער ווי דער לשון פון דעם רבינו בחיי משקה ומרווה דער עניין איז צו געבן משפיע זיין דער עיקר תפקיד פון א כוס באשטייט נישט אין זיין א כלי קיבול וואס איז די תפקיד פון א כוס? א כוס איז נישט קיין ענין פון א כלי קיבל. א כלי קיבל מיינט א זאך וואס דו האלטסט אין דעם זאכן. א כוס, דו ווילסט טרינקען, גיסטו אן א כוס און דו טרינקסט. ער נישט קיין פלאץ וואס מען האלט אין דעם. ווי דער רבי גייט מסביר זיין. דאס, א כלי קיבל, איז דער תפקיד פון א חבית. א מענטש האט א פאס, אין די פאס ליגט אסאך וויין, אדער אסאך שמן, און דערנאך נעמט מען ארויס פון דעם און מען טרינקט פון דעם גלאז. כיוצא בזה, דאס איז דער תפקיד פון א כלי קיבול, אין וועלכן מען האלט מים, יין וכו'. א כוס אבער איז נישט דער ענין פון א פון א כלי קיבול, איז א כלי דורך וועלכער די מים וכו' פון דער חבית אדער מעיין, א מענטש שטייט ביי א מעיין ער וויל טרינקען, ווי קען ער טרינקען? נעמט ער א גלאז און נעמט ארויס די וואסער און טרינקט, נעמט א גביע און ער טרינקט. א זעלבע זאך אז דא א חבית, איך קען נישט טרינקען פון די חבית, איז דא א קראן, פילט אן דעם גלאז און מען טרינקט. קומט אן דער חבית אדער מעיין, א כוס אבער איז דער כלי איז א כלי דורך וועלכער די מים פון דער חבית אדער מעיין קומט אן און איז משקה ומרווה דעם אדם השותה, דאס איז דער ענין פון א פון א כוס. דאס וואס דער רבינו בחיי זאגט אז דאס ווייזט אויף דעם ענין פון השפעה. ווייזט אויף דעם פון השפעה אזוי ווי די גלגלים איז דער ענין פון זייער זיין משפיע למטה משקה ומרווה אזוי ווי א גלאז איז משקה ומרווה א מענטש קומט אויס וואס לערנען מיר ארויס פון רבינו בחיי אז דער ביאור הנל פון פון פון פון רבינו בחיי איז מתאים מיט מאמר רזל הנל וועגן כללות ענין המנורה דאס וואס דער וואס דער רבינו בחיי זאגט שטימט דאס מיט דעם וואס מיר האבן געלערנט פריער וועגן דעם עניין פון לא לאורה אני צריך און די חלומות זענען געווען שקופים אטומים לוי לוי רואה אני צריך אויף וואס איז דאס נאר עדות ולכל באי עולם כולו אז דער תפקיד פון נורא מנורא איז נישט אין דעם אני צריך ס'איז נישט אויף זיך אליין קיבול, ס'איז נישט אויף א ענין פון קיבול, נאר די כדי צו באלייכטן די וועלט שמבחוץ, ובלשון הבחיי, צו משפיע זיין בעולם השפל. זעען מיר וואס דער רעיון פון די מנורה, מנורה איז נישט געווען וואס דארף לייכטן אויפן פלאץ, אדער פאר זיך, איך דארף האבן ליכט אויף דעם ארט, ניין אינגאנצן נישט, ס'איז נאר אויף צו משפיע זיין. די זעלבע זאך איז די גביעים עס ווייזט אונז אויף דעם ענין פון די פון די גלגלים, זיי האבן כוחות עליונים און זענען משפיע און דער לשון איז געווען משקה ומרווה. אזוי ווי א כלי וואס איז משקה ומרווה, אזוי זעט ער. יעצט וועט דער רבי עס ארויסברענגען אין קלארע ווערטער, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון רבינו בחיי אויף די פארקערטע גביעים. עושה. על פי זה יובן פארוואס די גביעים במנורה זענען אין אן אופן פון פיהן למטה ושוליהן למעלה. פארוואס די די גביעים פון די מנורה, ווי געוויזן פריער די בילד פון ווי רמב"ם האט עס אויסגעוויזן, איז געווען פארקערט, דער קאפ איז געווען אונטן און דער אונטן איז געווען אויבן. ווען די גביעים זענען צייטווייליג צוליב דעם קיבול, סתם אז דער גביע איז אויף קיבול, בשעת ווען אומר קידוש על הכוס, א מענטש גייט מאכן קידוש און ער האלט דעם כוס, יעמאלט האלט מען עס גלייך, איז זייער מצב ווי דער מצב יעמאלט, פיהן למעלה ושוליהן למטה, ער דארף עס קענען, ער קען נישט האלטן קיין פארקערטן בעכער מיט וויין אין דעם, מוז ער האלטן דעם בעכער ווי ער איז, וואס דעמאלט האלט זיך האלט זיי אויף אין זיך משקה, יעמאלט קען די משקה זיין אין דעם. וויבאלד אבער אז איז דאס איז ווען איך רעד וועגן א גביע וואס איך דארף מאכן קידוש מיט דעם אדער איך דארף טרינקען מיט דעם, וויבאלד אבער אז די גביעים שבמנורה זאגט איז לרמז אויפן ענין פון משקה ומרווה, ס'קומט אונז זאגן אז ס'איז נישט אויף דעם ענין פון האלטן און צו מאכן קידוש מיט דעם אדער וואס, ס'קומט ווייזן אזוי ווי דער זאגט אז אזוי ווי די מנורה איז עדות לכל באי עולם, אזוי ווי די חלונות זענען געווען שקופים אטומים, אזוי אויכעט זאגט דער רבינו בחיי אז די גביעים איז געווען אויף א ענין ווייזט אויף די השפעה פון די פון די גלגלים, אז ס'אן ענין פון משקה ומרווה, דערפאר איז אדרבה דער מצב זייערער איז להיפך, וואס איז להיפך? פיו למטה ושוליו למעלה, פארוואס? זאגט די רבי קלאר, מען קערט איבער דעם כוס כדי די משקה זאל זיך אויסגיסן פון דעם. איך קער איבער דעם כוס ס'זאל זיין משקה ומרווה, אז איך האלט דעם כוס גלייך ווי ער איז וועט עס דארטן בלייבן עט גארנישט ווערן, איך דארף נעמען דעם כוס און אים איבערדרייען און אזוי טרינקט מען, מען טרינקט אויס, קומט אויס אז דער אונטן, אז דער אויבן איז אונטן און דער אונטן איז אויבן. געוואלדיג געשמאק. ועל דרך זה בענינינו, יעצט וועט דער רבי עס ארויסברענגען קלאר, וויבאלד דער אור המנורה דארף באלייכטן די באי עולם, וועלכע זיינען למטה ברוחניות פון דעם מקדש, יא?

דעריבער איז מצב הגביעים שבמנורה פיהם למטה ושוליהם למעלה, ווי דער רמב ם איז מצייר אין זיין אין זיין כתב יד קודשו וואס ער האט געמאכט די דוגמא פון די מנורה, על דרך ווי די חלונות המקדש זענען שקופים אטומים, היפך ווי חלונות הבית. האבן מיר יעצט זייער געשמאק אין דעם געענטפערט, אלעס אראפגעגאנגען פארשטאנדיג, דער רמב ם האט עס געמאכט בדווקא צוויי און צוואנציג מאל אזוי, ווייל דער גאנצער ענין פון די מנורה האט אין זיך דריי זאכן האבן מיר ערשט געלערנט, ס'איז דער ענין פון די אור פון די מנורה בכלל איז לא לאורה הוא צריך אלא עדות היא לבאי עולם, די חלונות זענען געווען אויף א אופן אז די ליכט דארף ארויסגיין נישט אריינגיין, ס'איז גאר געווען אויף אזא סארט אופן אז אינדרויסן איז געווען ברייטער עס זאל ארויסגיין סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, די רוחניות'דיגע אור פון די מנורה זאל מאכן ליכט אין די וועלט, און די דריטע זאך האבן מיר די גביעים, ווייזט אויכעט אויף השפעה, ס'ווייזט נישט אז דער בעכער שטייט גלייך, ס'ווייזט אז דער בעכער איז. אויסגעגאסן און ס'איז משקה ומרווה, נישט ווי דער בעכער שטייט אז ס'איז א גלייכער בעכער. אות ו', יעצט וועט מען זען, מסביר זיין, וואס איז דאס אין עבודת האדם, וואס דערציילט אונז דאס דא דער ענין פון די גביעים, וואס זיי זענען געווען פארקערט. אות ו', על פי הנל קען מען אויך מסביר זיין בעבודת האדם דעם רמז ולימוד וואס די גביעים זענען געווען דווקא פיהן רחב ושוליהן קצר, יעצט וועט מען מסביר זיין אין עבודת האדם וואס איז דער רמז די גביעים קען דאך זיין א גביע קען דאך זיין א גלייכער גביע וואס איז דער אויפטו די וואס איז דא דער הדגשה אז ס'איז געווען כעין ווי דער אנהויב שיחה די גמרא זאגט למ למה הן דומין כמין כוסות אלכסנדריים וואס איז כוסות אלכסנדריים אויבן איז ברייט און אונטן איז שמאל ס'דאך קען זיין א רעגעלע כוס אויבן און אונטן די זעלבע זאך ווי א רעגעלע בעכער און פארקערט ניין די תורה זאגט אז ס'דארף זיין אויף א אופן אז ס'איז געווען אונטן איז געווען שמאלער נאר מ'וועט זען נאכאמאל נישט ווי דער רמב ם האט נישט מקפיד געווען ער האט געמאכט מיט א שפיץ ווייל ס'איז זיכער אז מען רעדט נישט וועגן אזא סארט זאך ווייל א כוס מוז זיין אביסעלע שמאלער פון אויבן לגבי אויבן איז ער שמאלער אבער ער האט וואו צו שטיין אז נישט קען מען אים נישט אוועקשטעלן איז ער נישט קיין כוס בכלל דער רבי דארף פארשטיין וואס איז דער חידוש און וואס לערנט מען ארויס פון פיהן רחב, דער בעכער אויבן איז רחב ושוליהן קצר, וויבאלד אז די גביעים זענען מרמז אויפן ענין פון משקה ומרווה, וואס ווייזט דאס אז ס'איז משקה ומרווה? ווייזט אז דערפאר איז דאס פארקערט, איז מובן אז דא פאדערט זיך א פה רחב. אז מ'רעדט וועגן משקה זיין יענעם, מ'רעדט וועגן משקה זיין אפילו זיך, דארף עס זיין מיט א פה רחב, און אונטן קען זיין אביסל שמאלער. לאמיר זען וועט דער רבי דאס מסביר זיין. ווען עס קומט צו משפיע זיין אויף א צווייטן אידן, אדער בכללות יותר, נישט נאר משפיע זיין אויף א צווייטן אידן, נאר צו פארנעמען זיך מיט דער עבודה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. וואס איז דאס? די זעלבע זאך וואס די מנורה טוט, עדות הוא לכל באי עולם. די זעלבע זאך ווי עדות לכל באי עולם איז ווען א איד גייט זיך פארנעמען מיט מאכן די וועלט א דירה בתחתונים ווי דער ווי דער תנחומא זאגט נתאוה הקדוש ברוך הוא לו יתברך דירה בתחתונים דארף דאס געטון ווערן מיט דער גרעסטער רחבות דערפאר שטייט קלאר א הדגשה דאס געדענקען אז פיהן רחב די הדגשה אין דעם איז אז דער פיהן איז רחב דערפאר האט מען עס געמאכט אויף אזא סארט אופן דארף דאס געטון ווערן מיט דער גרעסטער רחבות ביז למעלה ממדידה והגבלה, א מענטש דארף ארויסגיין פון זיך, און ווען ער גייט מקרב זיין א אידן, ווען ער גייט אויפטון אין וועלט, דארף מען טון העכער פון מדידה והגבלה, ארויסגיין פון זיך, נישט זיין מוגבל אין די מדידות וואס ער איז, דארף ער מקבל זיין אין זיך אננעמען מיט די גרעסטע כוחות, פיו, דורך וועלכן ער איז מקבל לתוכו, איז רחב. ווען ער גייט ארויס דארף ער זיך מקבל זיין אויף זיך אויף א ברייטן אופן אז ער גייט ארויסגיין און משפיע זיין אויף דעם אופן ווי ער נעמט עס אן רחב. אויב ווען עס רעדט זיך וועגן זיך אליין, ווען עס רעדט זיך וועגן זיין עבודה מיט זיך אליין און ער האלט נאך בתחילת העבודה אדער אפילו שפעטער אבער זיין עבודה איז מאיזה סיבה שתהיה אן עבודה מוגבלת, ער ארבעט אין עבודה מוגבלת, איז זיין מצב פיו למעלה, דעמאלט איז דער פיו למעלה, אבער ווען ס'קומט צו דער עבודה פון טון מיט א צווייטן אידן, ובפרט צו דער עבודה פון מאכן די וועלט פאר א דירה לו יתברך ווי געזאגט פריער, מוז מען וויסן, דאס קען מען זיך אפלערנען פון די גביעים, אז דא מוז זיין למיילא מהגבלות, ווערט דער רחב כלפי המקבל ממנו המטה. דער גאנצער ענין וואס מ'האט עס געמאכט אויף א אופן אז דער רחב איז למטה, איז רעדט מען וועגן א איד וואס ער גייט מאכן א דירה צום אייבערשטן דא למטה, און ס'רעדט זיך וועגן א איד וואס ער גייט מקרב זיין א צווייטן אידן, איינמאל זאלסטו וויסן אויף וואס זענען די גביעים געמאכט געווארן, משקה ומרוה, משקה ומרוה דארף זיין מיט דעם מיט דעם אויבן מיט דעם רחב דארף זיין למטה, און נישט למעלה, פונקט פארקערט, דער כוס דארף זיין פונקט פארקערט ווי אין א נארמאלע זאך, על דרך ווי גערעדט אמאל בארוכה, רבי זאגט מ'האט גערעדט אמאל בארוכה אין ליקוטי שיחות חלק י א וועגן דעם חילוק צווישן די תרומות, זייער געשמאק א צושטעל פון די פון דעם פון ליקוטי שיחות, אז ס'דא א חילוק צווישן די תרומת האדנים ותרומת השקלים און תרומת המשכן, ס'איז געווען תרומת האדנים און ס'איז געווען שקלים, דערנאך איז געווען דער כללות תרומת המשכן וואס מ'האט געברענגט פארן גאנצן משכן. תרומת האדנים והשקלים איז געווען באגרענעצט צו א דבר מסוים, וואס איז דאס געווען? כסף, מען האט דאך געדארפט מאכן דעם ענין פון די אדנים זענען געמאכט געווארן פון כסף, און מחצית השקל, ווי ס'שטייט, תרומת האדנים ותרומת השקלים, דאס איז אלס געווען נאר כסף, שאין כן תרומת המשכן, האט אין זיך כולל געווען אלע סוגי הבריאה, דומם, צומח, און חי, די אלע דריי זאכן, ובצירוף, איש ידבנו ליבו, וואס דאס איז דער מדבר, זעט דארט אלע פיר זאכן זענען געווען אין די תרומה, סאו ווען מ'רעדט וועגן דעם יסוד יסוד פונעם משכן, וואו דער משכן איז געשטאנען, איז געווען נאר כסף, ס'קומט צו די אלע אנדערע זאכן, איז געווען אלע פיר זאכן, דומם צומח חי און מדבר. פארוואס איז דאס? וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, דאס האט א שייכות צו דעם ענין פון די גביעים זענען פארקערט, אז מ'גייט משפיע זיין דארף זיין רחב און משקה ומרוה, ווייל תרומת האדנים והשקלים זענען מרמז אויף דער הנחת האדנים והתחלת העבודה פון א אידן, וואס ווייזט דאס? יסוד, ס'ווייזט אויף דעם אנהייב פון דעם בנין פון דעם משכן, די זילבער וואס מען האט גענוצט אויף די אדנים, דאס ווייזט אויף אונזער עבודה, וואסערע עבודה? התחלת העבודה, וואס עבודת עבודת תמידים איז כסדרם, אז א איד ארבעט אין עבודה איז אזוי ווי ס'דא דער תמידים כסדרם, יעדן טאג איז דא דער קרבן, קרבן תמיד של שחר, תמיד של בין הערביים, תמידים כסדרם, עבודה מסודרת, אנהייבנדיג פון מודה אני, און גיין מדרגה אחת לשנייה וכו', יעדן אינדערפרי גייט מען מיט א סדר, מ'הייבט אן מיט מודה אני, ביטול, דערנאך גייט מען ווייטער ביז מען דאווענט, דערנאך גייט מען לערנען, דערנאך גייט מען אריין אינעם טאג אין די ארבעט, דאס אלץ ווען מ'רעדט וועגן די אדנים וואס איז דער יסוד און דאס איז די התחלה, התחלת העבודה, מה שאין כן תרומת המשכן איז מרמז אויף דער כללות העבודה פון לעשות לי מקדש ושכנתי בתוכם, והראיה מען ברענגט פון אלע פיר זאכן דומם צומח חי ומדבר, וואס איז דאס? דאס איז א דירה בתחתונים, וואס אין דעם זענען נישטא קיינע הגבלות, מען ברענגט פון אלע פיר, זי נעמט ארום כל עניני העולם. דער דער רבי ברענגט אראפ אין הערה באור התורה פונעם צמח צדק אין אונזער פרשה שרייבט ער תרומת המשכן פון אונזער פרשה דאס דער ענין פון בכל מאדך תרומת המשכן איז געווען מ'האט געברענגט מ'האט שוין געדארפט שרייען אז עס איז שוין צופיל און מ'האט מ'האט ארויסגעשיקט א קול ברענגט שוין נישט מער עס איז דא צופיל דאס דער ענין פון בכל מאדך עס איז שוין נישט געווען מיט קיין הגבלות זעהן מיר דעם זעלבע זאך אין דעם ענין פונעם חילוק פון די פון די אדנים מיט דעם עצם נדבת המשכון איז דא א מורא'דיגע חילוק אזוי איז דא אויכעט דער חילוק אויב ער רעדט זיך וועגן זיך אדער ער רעדט זיך וועגן משפיע זיין וועגן אנדערן, אנהייב עבודה דארף זיין, דער כוס דארף זיין אז ער זאל אננעמען רחב, דערנאך ווען ער גייט ארויס דארף ער זיין מיט א פארקערטן משקה ומרוה אויף א אופן בלי הגבלות כלל. אות ז. איינע פון די שאלות וואס איז געווען, האט דער רבי געמאכט די שאלה שטארקער, וואס דער רמב"ם זאגט אז די אז די גביעים זענען געווען פארקערט, שטייט דאך קלאר, דער קוקט נאכאמאל אינעווייניג און זאג וואס שטייט דארטן, בפרט אז מען געפינט אז די קרשי המשכן האבן געדארפט זיין עומדים דרך גדילתן, נישט נאר עומדים, נאר דרך גדילתן, און ס'איז א כלל, מען לערנט ארויס פון דעם א כלל אויף כל המצוות כולם, ווי קומט עס אז מען נעמט און מאכט עס פארקערט? זאגט דער רבי אין אות ז, און דאס איז דער רמז אין דעם וואס אף על פי, אף על פי אז כל המצוות דארף מען טון דרך גדילתן דווקא, און מען איז נישט יוצא אנדערש, ווי עס ווערט געבראכט לגבי און אפגעלערנט פון לולב ומיניו, יא, דער לולב דארף זיין ווי ער וואקסט, דעם הדס און דעם ערבה און דעם אתרוג האלט מען אויכעט ווי אזוי ער וואקסט, מען האלט אים נישט פארקערט. אף על פי כן זענען די גביעים שבנרו געווען היפך דרך גדילתן. פארוואס טוט עס דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס איז יעדע מצוה ובפרט לולב ומיניו? זענען בדוגמת גאנץ סדר השתלשלות, ס'ווייזט אויף דעם גאנצן סדר השתלשלות, דארף עס זיין בכללות בסדר ובהשתלשלות דרך גדילתן. וואס ווייזן די מצוות? די מצוות ווייזן אז אז די וועלט איז באשאפן געווארן סדר השתלשלות, און ס'דא מצוות, אלע מצוות וואס מ'דארף טון בגשמיות, וואס דארף מען טון? מ'דארף נעמען א לולב, מ'דארף נעמען א לולב, וויאזוי זאלסטו אים נעמען? פונקט ווי ער וואקסט, וויבאלד אז ס'איז סדר השתלשלות דארף ער זיין פונקט ווי ער וואקסט, אזוי ווי דער משכן דארף זיין די עצים פונקט דרך גדילתן. און דערפאר איז דער סדר הקיום פון מצוה איז אין אן אופן פון דרך גדילתן. דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און דרײַסיק וכן קרשי המשכן, שהם כותל המפסיק בין המשכן והחוץ עולם, דערפאר דארף עס זיין אויכעט דרך גדילתן, ער איז מפריד פון דעם משכן מיט די וועלט, ווי דארף מען מפריד זיין? דווקא דרך גדילתן, סדר השתלשלות. אויך די גביעים עצמם זענען שוליהם קצר ופיהם רחב, די גביעים אליין זענען טאקע יא געמאכט געווארן פון אן אופן אז דער אונטן איז שמאלער און דער אויבן איז ברייטער, ווען זיי ווערן אבער א טייל פון דער מנורה וואס איז מקשה, ווען מען לייגט עס אריין אין די מנורה, און זייער ענין אין מנורה איז נישט, אזוי ווי די אור אויף די מנורה וואס דער אייבישטער זאגט לא לאורה אני צריך, נאר מען דארף עס האבן אויף צו משפיע זיין אויף די וועלט, ווען ס'ווערט א חלק פון די מנורה מקשה, איז דער ענין במנורה איז משקה ומרוה לשפל, מאיר זיין בחוץ, איז עס פארבונדן מיט משנה זיין טבעו ורגילותו, ער דארף ארויסגיין פון זיך אינגאנצן און עס טון אויפן אופן פון פארקערט, נישט דרך גדילתו, ער דארף ארויסגיין פון זיך, במילא זענען די חלונות געבויט אין אן אופן פון שקפים אטומים, יא, פארקערט ווי אין א שטוב, און די גביעים פיהם למטה ושוליהם למעלה, היפך דרך גדילתם, האבן מיר צוויי זאכן וואס ממש היפך הגמור, ביי די אור שטייט נאר אז אז לא לאורה אני צריך, אבער דא שטייט קלאר אז די חלונות זענען פארקערט, פארקערט צו מאכן די ליכט אינדרויסן, מאכן די ליכט אינדרויסן, די זעלבע זאך די גביעים, אויכעט, ווייזט עס זיך אז דאס ארויסגיין פון זיך, דער רוחב דארף זיין למטה און משפיע זיין אין אן אופן פון ארויסגיין פון זיך און עס טון למעלה מהגבלה. און זיין עבודה והשפעה למטה איז פון וויאזוי, פארקערט, פון א פה רחב, און דאס איז למעלה ממדידה והגבלה. מיט דעם ענדיגט זיך דער חלק פון די שיחה וואס דער רבי רעדט וועגן דעם ענין פון די גביעים, יעצט לאמיר אריבערגיין אין אות ח', אריבערגיין רעדן וועגן דעם ענין פון די קנים פון די מנורה, ווי אזוי עס איז געווען געמאכט. אות ח. ס'איז פאראן נאך א פרט אין דעם ציור הנל פון דער מנורה שבגוף כתב יד הרמב ם וואס איז אנדערש פון די ציורים הרגילים של המנורה, אז די שישה קני המנורה ציען זיך ארויף פונעם קנה האמצעי אין א גלייכן אלכסון, נישט ווי אין די ציורי המנורה הרגילים אז זיי ציען זיך ארויף ווי חצאי קשת. מערסט מנורות וואס מען זעט וואס מען נוצט חנוכה אדער סתם מנורות, ווי זענען זיי געמאכט? מיט א חצאי קשת, א קשת איז אינגאנצן און דאס איז א חצי קשת, אדער אדער אמאל רופט מען עס אן א האלבע לבנה, ווי די לבנה ווען זי איז נישט פול קוקט דאס אויס אזוי, מען גיבט א קוק זעט מען אז דא איז דאס נישט קיילעכיג, ס'גייט נישט קיילעכיג נאר ס'גייט אלכסון. איז זעט מען אויכעט דא נאך א זאך אז דעם ציור פונעם רמב ם זעט מען א פרט אז ער שרייבט אז ס'איז געווען אויף א אופן פון ארויפגיין גלייך נישט קיילעכיג די זעקס קנים און אף על פי אז בנוגע דעם דעם פרט דער רבי זאגט לכאורה קען מען דאך זאגן אז וועגן דעם פרט וואלט אפשר בדוחק הכי גדול געווען מ'קען זיך דוחק זיין און קוועטשן און זאגן אן ארט צו זאגן אז דער רמב ם האט אזוי מצייר געווען להקל על הציור, ס'איז פארשטאנדיג אז א מענטש גייט און ער נעמט און ער וויל מאכן זעקס מאל חצי קשת, ס'קען נישט אויסקומען אלעמאל זאל זיין די זעלבע חצי, מ'דארף אריינלייגן מער כח און מער מחשבה אז אלע זאלן זיין אויסקומען די זעלבע זאך, מה שאין כן ווען דו מאכסט א גלייכן דאס איז איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס אלע די זעלבע, קען מען זאגן לכאורה דערפאר האט דאס דער רמב ם געמאכט אויף אזא סארט אופן, נישט קיילעכיג ווייל ס'איז גרינגער, זאגט דער רבי ניין, מען קען עס נישט זאגן ווייל שטייט אבער בפירוש אין פירוש פון רבי אברהם בן הרמב ם, רבי אברהם בן הרמב ם אין אונזער פרשה איז דא א פירוש פון רבי אברהם בן הרמב ם, שרייבט ער דער לשון זיינער, וששה ק אז די, לשון פון רבי אברהם, ששה קנים נמשכים מגופה של מנורה לצד ראשה, זיי קומען אן אלע ביז דעם זעלבע הייך ווי דער מיטלסטער קנה איז, ביושר, דאס איז זיין לשון, ביושר, נישט בעיגול. כמו שצייר אותה אבי מורי זכרונו לברכה, אזוי שרייבט ר' אברהם בן הרמב ם, און ער ענדיגט צו, לא בעיגול, כמו שצייר אותה זולתו, אז ס'איז געווען בכוונה, ביושר, און נישט בעיגול, ווי אנדערע האבן יא אזוי מצייר געווען. דער רמב ם זאגט אז דער טאטע זכר צדיק זכר לברכה האט עס געמאכט מיט א כוונה, אזוי איז דאס געווען. און נישט נאר דער רמב ם, נאר דער רבי לייגט צו און אזוי שטייט אויכעט אין פירוש רש י על התורה, און ער קוקט אן אין אונזער פרשה און שטייט אז די ששה קנים, לשון פון רש י, באלכסון נמשכים ועולים, נישט בעיגול, באלכסון. קומט אויס אז די ציורים הרגילים של המנורה זענען נישט ווי דעת רש י און נישט ווי דער רמב ם, ס'איז נישט ווי רש י און נישט ווי דער רמב ם האט זיי מצייר געווען, נישט, ס'איז אינגאנצן נישט ווי דעם. אות ט'. דער בעל משנת חסידים אין זיין ספר מעשה חושב, בעל משנת חסידים איז געווען אין די יארן פון ה' אלפים ת ת מ, פֿיר הונדערט און פֿערציק, ס'איז ארום איבער דרײַ הונדערט יאר צוריק, און האט געהייסן ר' עמנואל חי בן אברהם ריקי,

און ער ברענגט, ער ברענגט א ראיה צו זיך, וואס דער בעל חכמת המשכן, איינער וואס האט געשריבן א ספר חכמת המשכן כמעט אין די זעלבע צייט, ער האט געהייסן יוסף שליט בן אליעזר ריקיטי, ער איז געווען פון מאנטובא, און ער איז געווען אויכעט א, ער איז געווען דארט אין תל ו, ער איז געווען פארעם, ברענגט ער אראפ וואס דער ספר, וואס דער חכמת המשכן ברענגט, שרייבט אז פון דעם איז נראה שהיו עולים הקנים כמעט בעיגול. אז ס'איז געווען יא מיט עיגול. און דער מעשה חושב, דער זעלבער ספר פון משנת חסידים, דער רבי גייט צוריק צו אים, און דער מעשה חושב איז מסיים, והכי מסתברא דבהכי הם דומים לגלגלי הרקיע. דערפאר זענען זיי געווען אין חצי עיגול, די די רקיע, די די די די גלגלי הרקיע זענען דאך זיך חזר'ן קדחי, ס'הייסט דאך גלגלי הרקיע. ער זאגט אויך שכנגדם הם השבעה נרות. אזוי איז מסיים דער בעל משנת חסידים אינעם ספר מעשה חושב. ערשטנס שרייבט ער נמשכים בעיגול, און ער זאגט אז אז אפילו רש י זאגט אז אז ס'מוכח אז לויט רש י קומט דאך אויס אז מוכח שלא היו בעיגול, זאגט ער אבער דער רמב ם זאגט זאגט דאך נישט באלכסון נאר ער זאגט סתם אז נמשכים ועולים, ברענגט ער א ראיה פון רמב ם אז מ'קען לערנען אין אים אז ס'איז געווען בעיגול, און ער ברענגט אויך א ראיה פון דעם בעל חכמת המשכן אז ער שרייבט שהיו עולים הקנים כמעט בעיגול, האט ער א ראיה צו זיך. און ער לייגט צו זיינע אייגענע אז הכי מסתברא פארוואס ווייל ס'איז דומה לגלגלי הרקיע אין אין הערה אין הערה 40 מאכט דער רבי שוין אפ אין די הערה דעם גאנצן הסבר פון דעם בעל משנת חסידים וצריך עיון גדול האם מפרש שגם הנר האמצעי היה כמעט בעיגול אויב דו זאגסט אז די מנורה האט זיבן קנים אנטקעגן די זיבן רקיעים לגלגלי הרקיע אז ס'דאך דא זיבן, עסטו מיר זאגן אזוי אז די זעקס זענען געווען אזוי און דער מיטלסטער איז אויך געווען בעיגול? לייגט זיך נישט אין שכל, ס'איז נישטא אזא זאך, דער קנה האמצעי איז דאך זיכער לויט אלעמען, נישטא קיינער וואס האלט אז ס'איז נישט געווען גלייך, און לויט דעם קומט אויס אז ס'איז יא געווען. דאס איז וואס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה, יעצט וועט דער רבי רעדן וועגן די בכלל וועגן דעם ענין, אבל לפי עניות דעתי, דער רבי זאגט אויף מיט א מיט עניוות, לפי עניות דעתי, וויבאלד דער מעשה חושב שרייבט בפירוש, ער שרייבט דאך קלאר, אז זיין יסוד צו לערנען אז נמשכים בעיגול איז פון סתימת לשון הרמב ם בחיבורו, לא הזכיר תיבת אלכסון, פון דעם לערנט ער עס אפ. וואס דערפון איז נראה שהיו עולים כמעט בעיגול, און ער ענדיגט צו והכי מסתברא וכו', אז ס'לייגט זיך אין קאפ אזוי, וואו איז זיין גאנצער יסוד פון דעם וואס דער רמב ם שרייבט נישט דעם לשון אלכסון? זאגט דער רבי, איז אבער נאכדעם ווי ס'איז נתגלה געווארן גוף כתב יד קודש הרמב ם בציור המנורה, און נישט נאר דעם, האבן מיר געלערנט פריערט אין די אין די הערה עלף מיטן שטרויכעלע, דער רבי צייכנט אן צו דעם, הערה לאחר זמן, איך דאס איז די הערה לאחר זמן פֿערציק מיט א שטרויכעלע, ראה לעיל הערה עלף מיט א שטרויכעלע, מיט א מיט א שטערנדל, שכן הוא גם בכתב יד של ספר היד, היינו שנתגלה שגם בחיבורו לא סתם הרמבם, די גאנצע סמך פון דעם מעשה חושב איז אז דער רמב ם האט נישט געשריבן קלאר, סתם האט נאר געשריבן נמשכים ועולים, ער האט נישט געשריבן באלכסון, און ס'איז נישטא די בילד, לויט דעם ווי ער זאגט, דערפאר זאגט ער עס אזוי, זאגט דער רבי, ערשט אז ס'איז נתגלה געווארן דער ציור פונעם רמב ם, און אויכעט אז ס'איז דא אין דעם יד החזקה אין הלכה, און ועדותו של בן הרמב ם בזה, ווי געזאגט פריער,

במילא זאגט דער רבי איז דער גאנצער יסוד וואס דער מעשה חושב וואס דער מעשה חושב וואס ער איז דער דער בעל משנת חסידים איז בטל היסוד זיין גאנצער יסוד איז בטל וואס דאך דא קלאר לויט די בילד וואס דער רמבם האט אריינגעשטעלט אייכעט אין ספר יד החזקה זעט מען קלאר און דער רמבם'ס זון זאגט אז ס'איז בכוונה געווען אויף אזא סארט אופן איז בטל היסוד במילא ווערט בטל דער בנין די רבי לייגט צו אין הערה איין און פֿערציק, עכט א געשמאקע הערה, ובכלל, ער האט א לשון, א אינטערעסאנטע לשונות דא פון רבי'ן, די רבי לייגט און קומט צו נאך א נאך א אינטערעסאנטן לשון באלד אין די שיחה אינעווייניג, ובכלל, לא זכיתי, לפי עניות דעתי זאגט די רבי האב איך נישט זוכה געווען להבין כלל הראיה, פון וואנט איז זיין ראיה בכלל, דמדסתם בכל הנל, נראה שהיו כמעט בעיגול. ווייל אז דער רמב ם שרייבט נאר נמשך און ער שרייבט נישט דעם לשון אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען ער שרייבט נישט דעם לשון באלכסון איז כמעט בעיגול זאגט דער רבי פארוואס שהרי תיבת קנה מובא בכמה וכמה מקומות בתורה שבכתב קנה איז נישט דעם ערשטן מאל וואס ס'שטייט ס'דא אין תורה שבכתב אסאך מאל ובכל מקום איז מוכרח שהוא קו ישר נישט קיין עיגול. ולא מצאתי עד עתה אף פעם אחת שמוכרח שזהו באופן אחר. אלעמאל גייט עס אויף גלייך. און וואס איז דער איז זאגט דער רבי, פארשטיי איך אינגאנצן נישט אז מיט דעם וואס דער רמב ם האט געזאגט נאר נמשכין ועולין, לערנט ער ארויס אז ס'מיינט אז ס'איז בעיגול און נישט נישט אין א יושר. דער רבי איז מסיים אין די שיחה, ובמחילת כבוד תורתו, בעט מחילה פון דעם כבוד פון זיין תורה, און לפי עניות דעתי נראה ברור אז אויב דער מעשה חושב, הערט ווערטער, אויב דער מעשה חושב ובעל חכמת המשכן, די ביידע, וואלטן געזען דעם ציור הרמב ם און דעם פירוש רבי אברהם בן הרמב ם, וואלטן אויך זיי געשריבן אז ס'איז נישטא קיין פלוגתא בזה ולכולי עלמא זענען די קנים געווען ביושר. אן קיין ספק. דער רבי לייגט צו אין חצי ריבוע א ראיה צו דעם, וואו זע איך אזא זאך אז ס'קען זיין אז ער האט עס נישט געזען און ווען זיי זעען עס וואלט געווען אנדערש, על דרך ווי דער אלטער רבי שרייבט בשולחן ערוך שלו, דער אלטער רבי שרייבט אין ריש הלכות מכירת פסח, איים סארי, ריש הלכות מכירת חמץ, וואס דער אלטער רבי האט מחדש געווען חידושים, נישט אויף ערשט די צייט ס'אריין גענומען נייע חידושים מיט דעם ענין וויאזוי מען פארקויפט דעם חמץ, וואס דער רבי שרייבט דער אלטער רבי א לשון א מורא'דיגן לשון, אז. לשון פון אלטן רעבן, הרבה מספרים הראשונים זל לא יצאו לאור הדפוס עדיין בימי האחרונים זל, ולזאת ודאי אין לסמוך וכולי. די ספרים פון די ראשונים זענען נאכנישט געהאט ארויסגעקומען ווען ס'איז אנגעקומען די ווען ס'איז אנגעקומען די אחרונים, ממילא קען מען זיך נישט פארלאזן אויף וואס זיי שרייבן וועגן דעם ענין וויאזוי צו פארקויפן חמץ, אבער יעצט אז דער אלטער רבי זאגט אז ער האט עס שוין יא, מאכט ער נייע חידושים אין דעם ענין פון מכירת חמץ. די זעלבע זאך איז דא אויך די זעלבע זאך ווען דער ווען דער מעשה חושב און דער און דער און דער ווען דער און דער אנדערע ווען זיי זעהן עס וואלטן זיי ביידע געהאלטן אז ס'דארף זיין אז ס'איז זיכער געווען ביושר און נישט בעיגול ס'איז געווען באלכסון און נישט בעיגול אות יוד יעצט קומט דער רבי ברענגען די הוראה פון דעם געוואלדיגע אויכעט געוואלדיגע ווערטער וואס דער רבי זאגט דער רבי האט גערעדט מיט זייער א גרויסן ווייטאג פארוואס דאס איז ואם כנים הדברים, אויב וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט איז ריכטיג, לשון פון רעבן, ואם כנים הדברים, איז מן הנכון להחזיר עטרה ליושנה, צו צוריק ברענגען דעם קרוין וויאזוי ס'איז געווען אמאל, אז די אלע וועלכע מאכן ציורים פון דער מנורה, בכדי צו לערנען ווי ס'איז געווען דער אויסזען פון דער מנורה שבמשכן ומקדש, די אזעלכע וואס מאכן ציורים זיי ווילן לערנען די קינדער, זיי ווילן ווייזן וויאזוי מ'מאכט עס, זאלן מצייר זיין די קני המנורה באלכסון, כדעת רש י פשוטו של מקרא והרמב ם אין הלכה, ועל פי הנל איז יש לומר אז במסקנא ווי געזאגט פריער אין חולק בדבר, קיינער קריגט נישט אויף דעם, ווייל זיי האבן געזאגט אז נישט ווייל זיי האבן נישט געזען דעם רמב ם, דער רמב ם האט געהאט א אינטערעסאנטן סמך, ער האט א סמך ווייל דער רמב ם איז נישט סתימת לשון הרמב ם, סתימת לשון הרמב ם איז וואס? ער שרייבט שנמשכין, נמשכין קען זיין בעיגול. אבער לויט ווי דער רבי האט געברענגט אז ס'דא די בילד און ס'איז דא דער ר' אברהם בן הרמב ם ס'איז דווקא געווען ביושר איז אין חולק בדבר. זאגט דער רבי אז אלע זאלן עס מאכן ווען מען מאכט לערנען זיך וועגן א מנורה אדער וואס מאכן די קווים אין אלכסון ועל דרך זה די מוסדות חינוך וכיוצא בזה וועלכע זיינען מצייר אויף זייערע גליונות בלאנקען ס'דא דער אויף ענגליש הייסט עס סטעישאנערי, יעדע ישיבה האט זיך א בילד פון די ישיבה, און דאן נאך אנדערע האבן א מנורה אין די זייט, דאס הייסט א בלאנק, די בלאנקען איז וכיוצא בזה, דעם ציור המנורה, זיי האבן דעם ציור המנורה און זיי צייכענען די קני המנורה דורך חצאי קשת אין א חצי עיגול. זאגט דער רבי די מוסדות חינוך זאלן עס בייטן, איז וויבאלד אז די מטרה פון דעם ציור איז צו דינען אלס א דערמאנונג אויף דער מנורה שבמקדש ומשכן מש אויף וואס מאכט מען דאס? מען מאכט אויף א מוסד אויפן בלאנק מאכט מען א מנורה צו דערמאנען אז ס'איז דא א מנורה אז ס'איז דא א בית המקדש און מ'וועט זוכה זיין באלד אויף משיח'ן און קריגן צוריק דעם בית המקדש איז כדאי ביותר אז זיי זאלן משנה זיין דעם ציור און מצייר זיין די קנים באלכסון. דער רבי לייגט אין הערה פֿיר און פֿערציק, ועל פי זה מקום לומר, לויט דעם איז דא א פלאץ צו זאגן אויכעט, שגם החנוכיות וואס מען נוצט חנוכה, כדי לעשות קנים באלכסון. ובלאו הכי צריך לומר שאין בזה חשש איסור דמנורת תבנית מנורה, מה לא חם מ'טאר נישט מאכן דעם תבנית פון די מנורה, ס'איז אין גאנצן נישט זאגט דער רבי פארוואס, כי משנה מספר הקנים, ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין זיבן ס'איז דא אכט, חנוכה האט דאך אכט, ולמה לשנות אגב צורת המנורה פארוואס זאל מען משנה זיין אויף די מנורה פון חנוכה שקניה היו ביושר ולא כחצי עיגול, און פון ווען דער רבי האט גערעדט איז טאקע אין זייער אסאך געשעפטן און אסאך אידן קויפן עס אפילו נישט נאר אין ליבאוויטש, דער רבי האט זיך געבעטן אז מען זאל עס טון, און ס'ווערט אנגערופן, מען רופט עס אן, ווילסט קויפן א מנורה? וואסערע מנורה ווילסטו? דעם רמב ם'ס מנורה, אזוי האט מען זיי א נאמען געגעבן, די רמב ם'ס מנורה. זאגט דער רבי אז אפילו אין די מנורה פון חנוכה זאל מען אויכעט אכטונג געבן צו נוצן אזא מנורה. אות יוד א' דערביי, נאך נישט געענדיגט, דערביי קומט צו דא, קומט דערצו נאך א ענין, א געוואלדיגע ענין וואס דער רבי ברענגט ארויס, וועגן די מנורה, וועגן די קווים, אז די קנים זענען געווען באלכסון און נישט בעיגול. דער ציור הרגיל פון דער מנורה, אז די ששת הקנים זענען ווי חצאי קשת, יא, מ'האט זיך געפרעגט אז אלע זענען בדרך כלל איז מען אזוי מצייר, איז על פי השערה א נאכמאכונג פון דעם ציור המנורה וואס נישט אידן האבן מצייר געווען ברוימי. די השערה איז אז פארוואס איז דאס אנגעקומען, ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן פון דעם מ'האט נאכגעמאכט דעם ציור המנורה וואס נישט אידן האבן מצייר געווען אין רוים. און אויף וואו איז דאס? אויף דעם נצחון ארקע, דעם שער הנצחון פון טיטוס ימח שמו. וואס וואס טוט זיך דא מיט דעם שער הניצחון, וואס איז שער הניצחון, וואס האט עס צו טון מיט טיטוס, איז דער רבי מסביר וואס דא טוט זיך, ווען טיטוס הרשע האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש, האט ער געהייסן אוועקצונעמען כלי המקדש און זיי ברענגען קיין רוים, אלע ווייסן וועגן דעם, און לכבודו פון דעם רשע האט מען אין רוים געבויעט א שער הניצחון וואס טראגט זיין נאמען, ס'איז א גרויסע שער, א גרויסע שער אינמיטן די שטאט און ס'הייסט שער הניצחון, ווי הייסט דאס? שער טיטוס. אויף דעם שער האט מען מצייר געווען ווי מען טראגט די געפאנגענע כלי המקדש ובתוכם די מנורה, ס'איז דא פון שטיין געמאכט די כלי המקדש און די מנורה ווי מען ברענגט דאס אין רוים, און אין דעם ציור פון דער מנורה אויפן שער טיטוס זענען די ששת הקנים ווי חצאי קשת, ס'איז א גרויסער שער און אויבן דער שער מען גייט אדורך, ס'איז דא צוויי גרויסע עמודים, און נעבן איז דא די בילדער פון די כלי המקדש מיט די מנורה, און דארטן איז דאס געמאכט געווארן מיט חצאי קשת, קיילעכיג און נישט באלכסון. וואס נוסף אויף דעם אז דער ציור המנורה אויף שער טיטוס איז כלל נישט מדויק, ס'איז גארנישט מדויק אינגאנצן, דער רבי ברענגט הערה זעקס און פֿערציק, כמו שהעירו כמה וכמה, אסאך האבן שוין מעיר געווען אויף דעם, שאין בו רגליים. מען זעט די מנורה וואס אין שער טיטוס האט נישט קיין פיס, אף שבמנחות די גמרא אין מנחות זאגט מפורש שהיו בו רגליים, נאכדעם גייט דער רבי אריין אין א לאנגע הערה מ'עט נאר זאגן די נקודה פון דעם אנהייב און דעם סוף, אז ס'דא אזעלכע וואס ווילן זאגן אז די מנורות וואס טיטוס האט גענומען דערפאר האבן זיי געמאכט קיילעכיג, איז די מנורות וואס שלמה המלך האט געמאכט און ס'איז געווען קיילעכיג. דער רבי ערשטנס איז איז קען גאר זיין אז די מנורות וואס שלמה האט געמאכט אין ערשטן בית המקדש איז נישט אנגעקומען אין צווייטן בית המקדש דער רבי ברענגט ראיות אויף דעם צווייטנס זאגט דער רבי בכל אופן אפילו עס וועלן זאגן אז די מנורות פון שלמה זענען נישט געווען בצורת פון משה און לויט דעם האבן זיי געמאכט דארטן אין שער טיטוס האבן זיי עס געמאכט קיילעכיג למה לצייר עתה המנורה בצורת מנורת שלמה ולא כמנורת משה דלכולי עלמא הוא העיקר פארוואס זאל מען נישט מאכן ווי ווי משה'ס זאגט דער רבי וואס נוסף אויף דעם אז דער ציור המנורה אויף שער טיטוס איז כלל נישט מדויק ווי געזאגט פריער, איז דאך דאס געטאן געווארן כמובן כדי ארויסברענגען די שליטה און הערשאפט פון רוים איבער אידן רחמנא לצלן, און פון דעם נעמט מען מען מאכט די זעלבע מנורה ווי דארטן, ביז אז מען האט דארט אויך אויסגעקריצט בכמה מקומות אויף דעם שער איז אויסגעקריצט די ווערטער יודעא קפתא, וואס מיינט דאס? יהודה מיינט אידן, איז געפאנגען. רבונו של עולם דאס שטייט דארטן אויף דעם אויף דעם שער טיטוס. און עס זענען געווען זמנים ווען מען פלעגט מכריח זיין אידן צו קומען צו דעם שער זיי זאלן זען וואס דארט איז געשריבן און געצייכנט בכדי צו דערנידעריגן וכו' וכו' זיי ווייזן אז יודעא קפתא. קומט אויס, יעצט קומט דער רבי צום סוף, אז דאס מצייר זיין די קני המנורה כחצאי קשת, ווי זיי זענען מצוייר אויף שער טיטוס, דארף ארויסרופן א געוואלד געשריי, הערט ווערטער פון רבי'ן, דאס דארף ארויסרופן א געוואלד געשריי, נוסף וגם זה עיקר וואס דאס איז היפך רש"י והרמב"ם וכו'. אויך ווייל דאס גיט א געוויסן הסכם וכו' חס ושלום ורחמנא ליצלן צו דעם ציור אויפן שער טיטוס וואס איז געמאכט געווארן כדי צו מצער זיין אידן און זיי נידעריג מאכן, אויף דעם נוצט מען די מנורה אז מען מאכט דאס פונקט ווי מען האט עס געמאכט פאר טיטוס'ן רבונו של עולם, ס'דאך א געוואלד געשריי. תמורת זה, פארקערט, וואס האט געדארפט זיין, וואס א ציור פון די מנורה דארף דערמאנען און מעורר זיין א אידן אז זיין תפקיד איז צו זיין לאור גויים, פארקערט, ער דארף זיין לאור צו די גויים, ווי שטייט א פסוק אין ישעיה, און דארף זיין עדות היא לכל באי עולם, שהשכינה שורה בישראל, אויף דאס איז דער ענין פון די מנורה, אז די שכינה איז מיט די אידן, וואו מאכט, וואו נעמט, לערנט מען זיך עס אפ פון דעם? פון אזא פלאץ ווערט די צורת המנורה געמאכט באופן כזה וואס דערמאנט דעם היפך ממש פון וואס די מנורה דארף אונז לערנען. ווי רוים האט מנצח געווען די אידן רחמנא ליצלן. יב. ויהי רצון אז בקרוב ממש זאל קומען די גאולה האמיתית והשלימה און מען וועט האבן די מנורה כפשוטו ובשלימותו. פארוואס? הערה נײַן און פֿערציק, דכל מעשי משה נצחיים, וועט מען האבן די מנורה פון משה רבינו, ווי גמרא זאגט אין סוטה. און מ'וועט האבן אין דעם בית המקדש השלישי און אלע וועלן זען די ווי די מנורה זעט אויס, קענען זען קלאר ווי די מנורה זעט אויס, און ווי עס שטייט אין תוספות אין פסחים און די גמרא אין יומא, ומשה ואהרן עמהם, און מען וועט זיין און מען וועט זען בעיני בשר ותחזינה עינינו דעם קיום הציווי, דבר אל אהרן גומר בהעלותך את הנרות, מ'וועט זען צינדן די מנורה, כפשוטו ממש,